משיחת עשרה בטבת תשמ"א. ובהקדם הביאור אויף א דבר נפלא ס'פארבונדן מיט די התחלת השיעור וואס ביקש יעקב לגלות את הקץ, וואס דאס איז דאך א דבר ברור אז אלץ וואס יעקב האט געטון האט ער דאס געטון כדי לטובתם, של השבטים בצבאותם פון יעדער איד און אלע אידן עד סוף כל הדורות, בשעת מען דערהערט אז ביקש יעקב לגלות את הקץ אין התחלת זמנו וואס ער אין סוף זמנו וואס ער געווען אין מצרים, וואס דאס איז נאך געווען נאך קודם התחלת קושי השעבוד, וואס ערשט דערנאך איז געקומען דער קושי השעבוד, און דערנאך איז דאך געווען די כמה גליות שלאחרי זה, איז אז מען שטעלט זיך פאר ווען יעקב וואלט דעמאלט מגלה געווען דעם קץ אז ס'וועט קומען דער יאר פון ה' אלפים תשמ"א, און אין דעם יאר גופא איז דאס עשירי בטבת, ועדיין לא בא, ס'איז נאך פאר דער קץ, פארשטייט מען דאך וואס פאר א רושם און וואס פאר א פעולה דאס וואלט געמאכט אויף די שבטים, מ'פארשטייט אויכעט אז וויבאלד ס'איז געווען אין אן אופן פון לגלות את הקץ וואלט דאך דאס אנגעקומען פון די שבטים אין אן אופן של גילוי לאחרי זה, ווי יעדער ענין אין תורה וואס שנתגלה האט מען דאך דעם ציווי אויף לגלות את הענין ולהפיץ את הענין, איז דאך לכאורה וואלט דאך געווען א דבר מבהיל און א רושם מבהיל ווען מען הערט בשנה ההיא, אז ס'עט קומען ת"ש ה' אלפים תשמ"א עשירי בטבת ועדיין לא בא. וואס דאס איז מכריח צו זאגן אז וויבאלד אז יעקב ביקש לגלות את הקץ איז א זיכערע זאך אז ווען ער וואלט מגלה געווען איז ניט נאר דאס וואלט ניט געמאכט קיין רושם מבהיל

איז אָטאָ דעמאָלט װאָלט חס ושלום זיך ניט פֿאַרצױגן אַזױ לאַנג, און די גאולה װאָלט געװען שלא בערך נעענטער, װי זי איז, װי דאָס איז איצטער, און ביז װאַנעט אַז זי װאָלט געװען נאָענט צו דעם זמן, װען ער איז מגלה דעם קץ, װאָס דערפֿאַר װאָלט דאָס ניט מדכא געװען, ניט געמאכט א רושם מבהיל שלא ולא רצוי אויף די שומעים, אדרבה דאס וואלט אין זיי מוסיף געווען מרץ און שמחה און עבדו את הוי' בשמחה, וויסענדיג אז דער קץ קומט אט אט גלייך, וואס דאס איז דאך אויכעט מרומז אין מאמרי רזל בכמה מקומות,

א בית המקדש נצחי, נאר וויבאלד אז לא זכו איז דערפאר איז אירע מה שאירע, ביז דער דאס וואס מקרה וואס מען דארף באווארענען אז ס'איז ניט קיין מקרה נקרה, דאס וואס האט געטראפן עשירי בטבת טויזענטער יארן לאחרי זה, און דורך דערויף וואס ער וואלט דאס זיי מגלה געווען אז אילו זכו. איז בשעת ס'עט זיך ענדיגן דער רדו שמה במצרים ר' י שנים איז אט דעמאלטס אויב ס'עט זיין זכו איז אט דעמאלט קומט דער קץ ווי ס'איז געווען באשטימט דעמאלט אז דאס איז א גאולה אמיתית ושלימה וואלטן זיי באווארנט אז זאל זיין דער אופן פון זכו און ס'וואלט געווען דעמאלט די גאולה פון מצרים אין קארגע צוויי הונדערט יאר לאחרי הירידה למצרים, וואס איז געווען בכללות ר י שנים, און דאס איז דאך געווען לאחרי אז שוין דורכגעגיין טוב שנים, די ערשטע זיבעצן יאר איז געבליבן קארגע צוויי הונדערט יאר, און נאך וואלט מען שוין באווארנט דעם ענין פון זכו, ועוד יש לומר נאך מער. אז פונקט אזוי ווי מען געפינט אין כמה מדרשי חזל אז קושי השעבוד האט משלים געווען און דערפאר איז געקומען דער קץ פריער ווי ער האט געדארפט קומען, דערפאר וואס דער קושי השעבוד האט משלים געווען דעם שעבוד וואס האט געדארפט דויערן לענגער האט מען דאס געמאכט אין א קורצערן זמן איז דערפאר געקומען די גאולה פון מצרים, דעמאלט ווי עס איז געווען לאחרי ר כג צוויי הונדערט יאר לאחרי זה, אויב דאס איז אזוי, אין מידה וואס דאס איז ניט מידת הטוב, איז על אחת כמה וכמה אז אין טוב קען זיכער אויפטאן אזוי, אז בשעת אין טוב איז מען מוסיף, בדוגמא ווי דארט מוסיף געווען אין שעבוד בקושי השעבוד. וואלט מען אין טוב מוסיף געווען כמה פעמים ככה אין דעם יהודה בית מדרש ובית הוראה און ישיבה לא פסקה ישיבה מאבותינו במצרים אין לימוד התורה און עבודת התפילה און קיום המצוות ווי ס'איז דעמאלט געווען וואלט מוסיף געווען כמה פעמים ככה דורך דעם עידוד וויסענדיג אז מ'האט מגלה געווען דעם קץ אז ער וועט קומען לאחרי ההוספה אין תורה ומצוותיה לעומת פון קושי השעבוד, וואלט דאס דעמאלט נאך מקדים געווען די גאולה מ פון מצרים כמה שנים לפני זה, וויבאלד מען באקומט אט אט דעם עידוד, ואדרבה און ס'וואלט אויך געווען דער ענין ווי געזאגט דער אופן פון זכו וואלט דאס געווען א יציאה ממצרים צוזאמען מיט אראנו נפלאות, א יציאה לשחרור ולחירות אין אן אופן שאין אחריה גלות כלל, און ס'איז די ענין פון מקדש אדני כוננו ידיך, וואס דאס איז דער איינציגער ביאור וואס מ'האט געפונען לעת עתה אויף א דבר נפלא אין מימרא וואס יעדער מאמר חזל איז האט זיך אין זיך אויכעט א הוראה, און דאס איז אויכעט א הוראה בנוגע לימינו אלו, אז בשעת מען ווייס אז דאס וואס תורת אמת זאגט אז כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, נאר ס'ווייזט זיך אויס אז תשובה איז א שווערע זאך, און ניט יעדער איד איז שוין מוכן לזה וכו', מיט די אלע טענות של שקר שאין בהן ממש, פארוואס אין זיי ניטא קיין ממש? דערפאר וואס עמנו קל, במילא איז יעדער עצה פון דעם יצר הרע איז בטל מעיקרא, און ותופר, דערפאר וואס יעדער איד האט אין זיך דעם חלק אלוקה ממעל ממש, מען דארף אים נאר מעורר זיין, אז אין הדבר תלוי אלא בתשובה, און מען דארף מען דארף גארניט מגלה זיין דעם קץ, די גמרא איז מבטיח און זאגט בפשטות אז דער קץ איז שוין דא, מען דארף נאר האבן דעם שעתא חדא ורגעא חדא, דער איין קער, וואס דאס קען אויפגעטאן ווערן ברגעא חדא. ווי דערמאנט פריער לבי ער אפילו אין זמן השנה שבגלות, און אט אט דער איין קער ברענגט דעם לישועתך אז זאל זיין מהרה תצמיח מהרה ממש מיד כפשוטו ווי אין לשון ההלכה, וואס דערפון איז אויכעט די הוראה בפשטות אז מ'וויל מדגיש זיין אז כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, און תשובה מיינט מען דאס בפשטות, אז א איד זאל מחליט זיין ביי זיך אז וואס איז געווען עד עתה איז געווען אין עבר, ומכאן ולהבא איז ער מקיים דעם אני נבראתי לשמש את קוני, כולל אויכעט מקיים דעם ציווי פון לישועתך קויתי השם. דעם ציווי פון אז און וואס ער זאגט צוזאמען מיט דער בקשה צמח דוד עבדך מהרה תצמיח און לישועתך קוינו כל היום און במילא טוט ער אויכעט בפשטות כל התלוי בו אין דעם עוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל ומתפלל עם הציבור ובפרט נאך אז ער איז עם הציבור אויכעט אין דעם עסק התורה וגמילות חסדים,